בעזרת השם יתברך, מסכת גיטין דף לא, מ'הייבט אן דף לא, עמוד א', ביי די משנה אינמיטן פון די עמוד, זאגט די הייליגע משנה, המניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה און מעשרות, פשט דא רעדט מען פון א איד וואס ער נעמט אסאך פירות תבל, ער שפארט עס איין אין א שפעציעלע צימער, און שפעטער טאמער ס'מאכט זיך אים אנדערע פירות פון תבל, לאמיר זאגן אויפן גאס צו ערגעץ אנדערש, און ער וויל מפריש זיין פון דעם תרומות און מעשרות, פירט ער זיך צו זאגן אזוי, ער זאגט אז די תבל פון יענע צימער, דארט, זאל ליגן די תרומות און די מעשרות פשט איך בין מפריש פון יענע פירות אויף די פירות, און ער האט דארט אינעם צימער ליגן אסאך פירות איז פשט ער קען עס טון אסאך מאל יעדע מאל ס'מאכט זיך אים אז ער האט פירות תבל זאגט ער די פירות פון די צימער זאל זיין תרומות און מעשרות אויף די פירות און אזוי האב איך עס קענען עסן. יעצט בעצם אונז האמיר געזען אז ווען מ'איז תורם ווען מ'נעמט אראפ תרומות און מעשרות דארף מען נעמען מן המוקף פשט די פירות דארפן זיין צוזאמען ס'איז נישט קיין גלייכע זאך אז מ'שטייט איין פלאץ און מ'זאגט אז די פירות פון יענע פלאץ זאל זיין תרומות אויף די פירות איז טאקע ווי די מפרשים זאגן אדער די משנה רעדט זיך בדיעבד אדער די משנה רעדט זיך ערב שבת וואס דעמאלטס מעג מען עס טון לכתחילה על כל פנים איינער וואס טוט אזוי אדער מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני פשט איינער וואס איז מפריש מעשר שני קען שפעטער מחלל זיין די מעשר שני אויף געלט און די געלט טראגט ער ארויף צו ירושלים און די מעשר שני איז מחולל איז דא ווייטער רעדט זיך פון איינער וואס האט איינגעשפארט געלט אסאך געלט און יעדעס מאל סמאכט זיך אים מעשר שני איז ער מחלל די מעשר שני אויף די געלט וואס ליגט אים דארט איינגעשפארט, איז די דין איז זאגט די משנה, מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין, ער דארף זיך נישט זארגן אז אפשר די פירות, אפשר די געלט איז גע'גנב'עט געווארן אדער עפעס איז געשען מיט דעם, ס'איז פארלוירן געווארן, ער דארף נישט מורא האבן, נאר ס'איז דא א חזקה אז ס'איז גוט און אז די פירות זענען פריש און ס'איז נישט נתקלקל געווארן, און ער קען ווייטער מפריש זיין תרומות און מעשרות אויף די פירות און מחלל זיין די מעשר שני אויף די געלט. זאגט יעצט די משנה, וואס איז אבער טאמער אם אבדו, ס'איז טאקע פארלוירן געגאנגען. פשט, ס'גייט אריבער א תקופה, ער עפנט אויף די צימער, ער זעט די פירות איז נישט דארט, ער זעט די געלט איז נישט דארט. איז דעמאלטס, הרי זה חושש מעת לעת, דברי ר' אלעזר. דארף ער חושש זיין אויף א מעת לעת, מ'וועט זען די גמרא וואס דאס מיינט, אזוי האלט ר' אלעזר. זאגט יעצט די משנה ווייטער, א נייע דין, ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט, בשלושה פרקים בודקין את היין, פשט איינער וואס וויל מאכן די פאטענט, ער וויל מפריש זיין תרומות און מעשרות פון וויין, איז נעמט ער א פאס טעוולדיגע וויין אינדערהיים, און ער לייגט עס אוועק, און יעדעס מאל סמאכט זיך אים אז ער האט וויין, איז ער מפריש תרומות און מעשרות אויף יענע פאס וואס ליגט ביי אים אינדערהיים, איז די פאס אינדערהיים דארף מען בודק זיין דריי מאל א יאר זיכער צו מאכן אז די וויין איז נישט נחמץ געווארן אז ס'איז נישט געווארן קיין עסיג אז ס'איז נישט פארשימלט געווארן, ווייל ס'דא דריי מאל א יאר וואס דעמאלטס איז מסוגל אז וויין ווערט נחמץ, און ממילא דארף מען בודק זיין וועלכע דריי מאל א יאר, בקידום של מוצאי חג, פשט טאמער נאך סוכות בלאזט א מזרח ווינט און דאס איז גורם וויין זאל נחמץ ווערן, איז דארף מען דעמאלטס בודק זיין, ובהוצאת סמדר, ווען ס'הייבט אן וואקסן די טרויבן קומט אן צו א געוויסע שלב וואס ווערט גערופן סמדר, סמדר איז ווען די בלום וואָס וואַקסט פאַרן טרויב פאַלט אַראָפּ און די טרויב הייבט אָן ווערן מסודר, איז דעמאָלט איז אויכט אַ תקופה וואָס וויין ווערט קאַליע דאַרף מען בודק זיין, און די זעלבע זאַך איז בשעת כניסת מים בבוסר, בשעת ווען די טרויבן קומען אָן צו אַ מצב פון בוסר וואָס דאָס איז שוין נאָך גרעסער און ס'ווערט שוין אָנגעפילט מיט זאַפט, דאָס איז טייטש כניסת מים, רש"י ברענגט אן אנדערע פשט אז כניסת מים מיינט אז ווען די טרויבן וואקסן צו בוסר איז געווען אזעלכע וואס האבן געקוועטשט די טרויבן און עס איינגעווייקט אין וואסער און געמאכט פון דעם עסיג, אבער על כל פנים דאס איז אויכט א שלב אין די געוויקס פון טרויבן וואס דעמאלטס איז א זמן מסוגל אז וויין ווערט נחמץ, איז דעמאלטס דארף מען אויך בודק זיין צו זען צו די וויין איז נישט נחמץ געווארן. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה אז ר' אלעזר האט געזאגט אז טאמער מען זעט אז די פירות צו די געלט איז פארלוירן דארף מען חושש זיין אויף א מעת לעת? פרעגט די גמרא מאי מעת לעת? וואס איז דאס מעת לעת? ברענגט די גמרא א מחלוקת, ר' יוחנן אמר, מעת לעת של בדיקה, פשט, פֿיר און צוואַנציק שעה פאר וואס מ'האט בודק געווען, דארף מען חושש זיין אז ס'איז שוין נישט דארט געווען. דהיינו לאמיר זאגן, א מענטש האט איינגעשפארט געלט אין א שאנק תשרי, אדער פירות אין א צימער האט ער איינגעשפארט תשרי, און יעצט אפאר חדשים שפעטער, לאמיר זאגן ראש חודש שבט, עפנט ער דעם צימער, ער עפנט דעם שאנק, און ער זעט די געלט איז נישט דארט, ער זעט די פירות איז נישט דארט. איז קען ער נישט פון יעצט און ווייטער אויפהערן מפריש זיין תרומות ומעשרות על סמך די פירות, פון יעצט און ווייטער אויפהערן מחלל זיין מעשר שני אויף די געלט, נאר ער דארף חושש זיין אז די געלט איז שוין נישט דא דא פֿיר און צוואַנציק שעה, ער דארף חושש זיין אז די פירות איז שוין נישט דא דא פֿיר און צוואַנציק שעה, און ממילא אלע פירות וואס ער האט מפריש געווען תרומות ומעשרות משך די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה על סמך אז ס'איז דא דא פירות אין די צימער, אדער געלט אין די שאנק, דארף ער נאכאמאל מפריש זיין תרומות ומעשר, ס'דארף נאכאמאל מחלל זיין די מעשר שני, פשט מ'איז חושש אז ס'איז נישט יעצט פארלוירן געווארן, נאר ס'איז פארלוירן געווארן פיר און צוואנציג שעה צוריק, אזוי זאגט ר' יוחנן. ר' אלעזר בן אנטיגנוס אומר משום ר' אלעזר בר' ינאי, מעת לעת של הנחה, אז נישט פשט פיר און צוואנציג שעה פאר מ'האט עס געטראפן דארף מען חושש זיין אז ס'איז פארלוירן געווארן, נאר פארקערט גאר, פיר און צוואנציג שעה נאך מ'האט עס איינגעשפארט קען מען זיך פארלאזן אז ס'איז געווען דארט, אבער פון דארט און ווייטער דארף מען חושש זיין אז ס'איז פארלוירן געווארן, איז פשט לאמיר זאגן דער מענטש האט עס איינגעשפארט כ' תשרי איז פֿיר און צוואַנציק שעה קען ער זיין זיכער אז ס'איז דארט געווען אבער נאכדעם איז גארנישט זיכער און ממילא אלעס וואס ער האט מפריש געווען נאכדעם דארף ער נאכאמאל מפריש זיין און די זעלבע זאך אלעס וואס ער האט מחלל געווען נאכדעם דארף ער נאכאמאל מחלל זיין. פרעגט די גמרא אויף די צווייטע פשט אויף די פשט פון רבי אלעזר בר' ינאי א קשיא פון די לשון פון אונזער משנה, תנן, מ'האמיר געלערנט ביי אונזער משנה, אם אבדו הרי זה חושש מעת לעת, ממילא זאגט די גמרא אזוי, בשלמא למאן דאמר מעת לעת של בדיקה שפיר, גאנץ גוט לויט ר' יוחנן, וואס ר' יוחנן זאגט וואס מיינט מעת לעת, ס'מיינט פֿיר און צוואַנציק שעה פאר מ'האט עס געטראפן, פאר מ'האט געזען אז ס'איז נישט דא דארט, איז שטימט די לשון פון די משנה, הרי זה חושש מעת לעת, אבער אלא למאן דאמר מעת לעת של הנחה, לויט ר' אלעזר בר' ינאי, אז מעת לעת מיינט אז פֿיר און צוואַנציק שעה נאכדעם וואס מ'האט עס איינגעשפארט קען מען זיין זיכער ס'איז דא דארט, אבער נאכדעם איז גארנישט אזוי זיכער, אויב אזוי האי מעת לעת, עד מעת לעת מיבעי ליה, און וואס איז די לשון פון די משנה מעת לעת? די משנה וואלט געדארפט זאגן עד מעת לעת פשט ביז פֿיר און צוואַנציק שעה איז עס זיכער ס'איז דארט געווען, נאכדעם נישט, נאכדעם דארף מען נאכאמאל מפרש זיין, זאגט טאקע די גמרא קשיא, ס'איז שווער טאקע אויפן צווייטן לשון אויפן פשט פון רב אלעזר ברבי ינאי. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען ווער איז די בעל המימרא וואס האלט אז מען דארף חושש זיין אויף א מעת לעת, דברי רב אלעזר, פון רב אלעזר די תנא רב אלעזר, וואס דאס איז רב אלעזר בן שמוע, ברענגט אונז די גמרא א מימרא פון די אמורא רב אלעזר, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר בן פדת די אמורא געזאגט, חלוקין עליו חביריו על ר' אלעזר, די חברים פון ר' אלעזר בן שמוע פשט די חכמים קריגן זיך אויף אים, ווי ווייסט מען אז די חכמים קריגן זיך אויף אים, דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין מקוואות, מקווה שנמדד ונמצא חסר, טאמער איינער האט געהאט א מקווה מיט א חזקה אז ס'איז א כשר'ע מקווה, א כשר'ע מקווה מיינט ס'איז דא דארט מ' סאה, און מ'איז מודד, מ'איז בודק די מקווה, מ'זעהט ס'פעלט דארט, ס'נישט דא דארט קיין מ' סאה, און מ'האט כסדר גע'טובל'ט דא זאכן, און מ'וויל יעצט וויסן די אלע זאכן וואס מ'האט גע'טובל'ט דא, צו זענען טהור צו נישט, די אלע מענטשן וואס האבן זיך גע'טובל'ט דא צו זענען טהור צו נישט, איז די דין איז, כל טהרות שנעשו על גביו למפרע, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים, טמאות. פשט, די חכמים האלטן אז היות וואס ס'פעלט דא פון די מ' סאה אין די מקווה, זאגט מען אז אלעס וואס מ'האט גע'טובל'ט דא משך די גאנצע צייט, פשט, ווען איז געווען די לעצטע מאל ס'איז געווען דא מ' סאה, א יאר צוריק? פיין, נאך א יאר האט מען נישט בודק געווען, די נעקסטע מאל וואס מ'האט בודק געווען איז א יאר שפעטער, איז אלעס וואס מ'האט דא גע'טובל'ט משך די גאנצע יאר, איז א חזקה אז ס'איז טמא, און אפילו אין א רשות הרבים פשט נארמאל איז דאך די כלל אז א ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא, ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור, און ממילא דא טאמער די מקווה איז אין א רשות הרבים וואלט מען לכאורה געדארפט זאגן ספק טומאה ברשות הרבים טהור, איז פונדעסטוועגן זאגט די משנה ס'איז נישט אזוי פארוואס? ווייל קודם כל דא דא א תרתי לריעותא פשט קעגן די חזקה קעגן די חזקת טהרה פון די מקווה איז דא דא צוויי חזקות קעגן דעם קודם כל איז דא א חזקת טומאה פון די זאך וואס מען האט גע'טובל'ט וואס איז געווען טמא פארדעם, חוץ פון דעם וואס די גאנצע חזקת טהרה פון די מקווה איז אויך דא א ריעותא אין דעם, והא ראיה זעסט דאך אז ס'איז נישט קיין מ' סאה, דאס איז קודם כל, חוץ מזה ווי רש"י זאגט, די גאנצע דין אז ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור, איז ווען א זאך איז טהור, און ס'איז ספק נגע ספק לא נגע, פשט, אונז ווייסט מען נישט צו ס'איז טמא געווארן צו נישט, איז דא זאגט מען אין א רשות הרבים אז ס'איז ספק טהור, אבער א זאך וואס איז געווען בחזקת טומאה און אונז ווייסט מיר נישט צו ס'איז טהור געווארן צו נישט, דארט זאגט מען נישט ספק טומאה ברשות הרבים טהור, און ממילא איז די דין איז אז אלעס וואס מ'האט גע'טובל'ט דא משך די גאנצע יאר איז טמא, איז פארדעם זאגט אונז די אמורא ר' אלעזר אז די חכמים פון די משנה קריגן זיך אויף ר' אלעזר פון אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה האט מען געזען אז ר' אלעזר האט געזאגט אז דארט ווי מ'זעט אז ס'פעלט די פירות פעלט די געלט דארף מען נאר חושש זיין, אויף א מעת לעת, און דא אין די משנה אין מקוואות זעהט מען אז נישט מ'דארף חושש זיין א מעת לעת נאר מ'דארף חושש זיין אויף די גאנצע תקופה, איז פשט די חכמים זיי וואלטן געהאלטן ביי אונזער משנה אז דער איד וואס האט געזעהן ס'פעלט די פירות דער איד וואס האט געזעהן אז ס'פעלט די געלט דארף חושש זיין אז די געלט איז נישט דא דארט פון די רגע וואס ער האט עס די לעצטע מאל געזעהן און די זעלבע זאך די פירות איז נישט דא דארט פון ווען ער האט עס איינגעשפארט. איז פשט אז ר' אלעזר קריגט זיך אויף די חכמים פון אונזער משנה? פרעגט די גמרא פשיטא דחלוקין, וואס די חידוש? פארשטייט זיך זיי קריגן זיך, אז מען קוקט אריין אין די משנה, און מען קוקט אריין ביי אונזער משנה זעט מען אז עס איז צוויי אנדערע שיטות, ענטפערט די גמרא, מהו דתימא מאי למפרע מעת לעת, קא משמע לן, פשט מען וואלט געקענט האבן א טעות אז די חכמים אין די משנה מקוואות וואס זאגן אז אלעס וואס מען האט געטובלט דא אין די מקווה למפרע ווערט טמא, וואלט מען געקענט זאגן וואס מיינט למפרע? מעת לעת, פשט ר' אלעזר איז דער וואס רעדט דא, דאס איז די חידוש פון די אמורא ר' אלעזר אז עס איז נישט אזוי, נאר עס איז צוויי באזונדערע שיטות, ר' אלעזר פון אונזער משנה האלט אז דארט ווי מ'זעט אז א זאך פעלט דארף מען נאר חושש זיין א מעת לעת, און די חכמים האלטן מ'דארף חושש זיין אז ס'פעלט פון די רגע וואס מ'האט עס איינגעשפארט פון די לעצטע מאל וואס מ'האט עס בודק געווען. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה רבי יהודה אומר בשלושה פרקים וכו' אז ס'דא דריי תקופות וואס מ'דארף בודק זיין די וויין, די ערשטע תקופה וואס ער האט געזאגט איז בקידום של מוצאי החג, אז ווען ס'בלאזט די מזרח ווינט נאך סוכות, איז דער מזרח ווינט נארמאל מאכט קאליע וויין דארף מען בודק זיין די וויין. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא ברענגט א ברייתא תנא בקידום של מוצאי החג של תקופה, פשט, די יאר איז צוטיילט אויף פיר תקופות, ס'דא תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי, תקופת טבת. וואס די תקופות ארבעט מיט די זון יאר, אונזער לוח, די אידישע לוח ארבעט מיט די לבנה יאר, פשט נישט אלעמאל איז תקופת תשרי באמת תשרי, און נישט אלעמאל איז תקופת ניסן באמת ניסן, ס'קען זיין אוועקגערוקט איינס פון צווייטן, און ממילא זאגט די ברייתא, ווען איז טאקע די דין אז מ'דארף בודק זיין די וויין פשט וועלכע מזרח ווינט מאכט קאליע וויין, נאר טאמער די מזרח ווינט איז געשען נאך סוכות, און אויך נאר טאמער ס'איז געשען אין תקופת תשרי, אבער ס'דא אזעלכע יארן וואס גאנץ סוכות, און די זעלבע זאך א תקופה נאך סוכות, איז נישט אין תקופת תשרי, נאר ס'נאך אלץ אין תקופת תמוז, דעמאלטס זאגט מען נישט אז די מזרח ווינט מאכט קאליע די וויין דעמאלטס דארף מען נישט בודק זיין. זאגט די גמרא ווייטער, תניא, האמיר געלערנט א ברייתא, רבי יהודה אומר, בשלושה פרקים מוכרין את התבואה, ס'דא דריי מאל א יאר וואס דעמאלטס פארקויפט מען תבואה, פשט דעמאלטס איז דא אסאך קונים, דעמאלטס פארקויפט זיך עס אויף טייער, און דעמאלטס איז די זמן צו פארקויפן תבואה, מ'וועט באלד זען כלפי וואס דאס איז נוגע, וועלכע דריי תקופות א יאר, לפני הזרע, איידער מ'הייבט אן איינפלאנצן תבואה, דעמאלטס איז א צייט וואס מענטשן קויפן תבואה אויף איינצופלאנצן, און די זעלבע זאך איז בשעת הזרע, בשעת וואס מ'פלאנצט איין קויפט מען אויך תבואה אויף איינצופלאנצן, און די זעלבע זאך ובפרוס הפסח, פופצן טאג פאר פסח, קויפט מען תבואה אויף מצות, איז דעמאלטס פארקויפט זיך עס אויף טייער, דעמאלטס איז א זמן צו פארקויפן תבואה. די זעלבע זאך, ובשלשה פרקים מוכרין את היין, ס'דא דריי מאל א יאר וואס דעמאלטס איז די זמן צו פארקויפן וויין, דעמאלטס פארקויפט זיך עס אויף טייער, דעמאלטס איז דא אסאך קונים, ווען? בפרוס הפסח, פופצן טאג פאר פסח, ובפרוס העצרת, פופצן טאג פאר שבועות, ובפרוס החג, פופצן טאג פאר סוכות, ווייל דעמאלטס קויפט מען וויין אויף יום טוב. ושמן, ווען איז די בעסטע זמן צו פארקויפן אויל, מעצרת ואילך, פון נאך שבועות. פרעגט די גמרא למאי הלכתא, כלפי וואס איז דאס נוגע? ענטפערט די גמרא, אמר רבא ואיתימא רב פפא, לשותפין, פשט, טאמער ס'איז דא צוויי שותפין וואס האבן שותפות אין תבואה, קען איין שותף פארקויפן די תבואה אן די רשות פון די אנדערע ווען ס'קומט די תקופות, ווייל היות וואס דעמאלטס איז די זמן וואס די תבואה איז טייער, איז אפילו טאמער שפעטער העט עס ווערן נאך טייערער, קען נישט זיין שותף קומען מיט א טענה אז וואלסט געדארפט ווארטן ווייל ס'וואלט געווארן נאך טייערער, ווייל ער קען אים צוריק זאגן ס'איז נישט ריכטיג, דאס איז די זמן וואס מענטשן קויפן, כ'האב געזען די פרייז איז ארויף, איז האב איך עס פארקויפט, איי ס'איז געווארן שפעטער טייערער, כ'האב זיך נישט געקענט אויסרעכענען, אבער פארדעם, פשט טאמער איינער פון די שותפים וועלן פארקויפן תבואה פאר די זמן וואס דעמאלטס קויפט יעדער, איז פשט ער פארקויפט עס אויף ביליג, דעמאלטס קען זיין שותף קומען מיט א טענה האסט נישט געהאט קיין רעכט עס צו פארקויפן אן מיין רשות. על כל פנים פרעגט אונז די גמרא מכאן ואילך מאי, נאך ס'איז אריבער די דריי תקופות אין די יאר איז וואס איז די דין לגבי שותפין, ווען איז די זמן דאס צו פארקויפן, אמר רבא כל יומא פירקיה הוא, יעדן טאג איז די ריכטיגע זמן, פשט נאך ס'גייט אריבער די תקופה וואס יעדער קויפט איז על פי דרך הטבע ווערט עס נישט צוריק טייער, און ממילא וועלכע טאג ער וויל נאר, יעדן טאג טאמער כאפט זיך קען איינער פון די שותפים פארקויפן די תבואה אן די רשות פונעם צווייטן, סיי תבואה, סיי וויין, סיי אויל, אזוי ווי מ'האט געזען אין די ברייתא. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די משנה די ענין פון א מזרח ווינט, אז מזרח ווינט קען קאליע לייגן וויין, ברענגט די גמרא א פסוק, די פסוק זאגט אין יונה, ויהי כזרוח השמש, וימן אלקים רוח קדים חרישית, די אייבערשטער האט צוגעברענגט א רוח קדים א מזרח ווינט חרישית, מאי חרישית, וואס איז דאס חרישית? אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה חרישית איז א לשון פון חורש זיין פון א אקער אייזן בשעה שמנשבת עושה תלמים תלמים בים פשט די מזרח ווינט איז גאר א שטארקע ווינט איז ווען ס'בלאזט מאכט עס אזעלכע כוואליעס אין די וואסער וואס קוקט אויס כאילו א אקער אייזן האט דארט געאקערט פארדעם הייסט עס חרישית אמר ליה רבה האט רבה געפרעגט פאר רב יהודה אי הכי אויב אזוי זיי מיר מסביר די המשך הפסוק היינו דכתיב שטייט דארט ווייטער ותך השמש על ראש יונה ויתעלף אז די זון האט געקלאפט אויף יונה'ס קאפ פשט איז זייער הייס געווען און ער האט גע'חלש'ט. יעצט טאמער חרישית מיינט א שטארקע ווינט, וואס האט עס מיט חלשות? פשט איז לכאורה משמע דא אז די פסוק וויל ארויסברענגען אז די ווינט האט אויך גורם געווען צו א גרויסע היץ און דערפאר האט יונה הנביא גע'חלש'ט. איז אויב אזוי קען נישט זיין פשט אז חרישית מיינט ס'איז שטארק, ס'מאכט תלמים אין די וואסער, דאס האט נישט קיין שייכות צו הייס, דאס האט נישט קיין שייכות צו חלש'ן, אלא אמר רבה, און ממילא זאגט רבה אן אנדערע פשט פון חרישית, אז בשעה שמנשבת משתקת כל הרוחות מפניו, פשט ס'איז דא ווינטן פון אלע פיר זייטן פון די וועלט, ס'איז דא מזרח ווינט, ס'איז דא א דרום ווינט, ס'איז דא א צפון ווינט, ס'איז דא א מערב ווינט, איז ווען די מזרח ווינט בלאזט, איז עס, האט עס אזא מין כח, אז ס'מאכט שטיל אלע אנדערע ווינטן, פשט, די אלע מעלות וואס אלע ווינטן האבן, ווערן בטל און מבוטל ווען די מזרח ווינט בלאזט, און דערפאר הייסט עס חרישית, חרישית איז מלשון חרש, פשט, פון שטילקייט, ס'מאכט שטיל אלע אנדערע ווינטן, והיינו דכתיב, און דאס איז טאקע פשט אין פסוק וואס שטייט אין איוב, אשר בגדיך חמים בהשקיט ארץ מדרום, איז אמר רב תחליפא בר רב חסדא אמר רב חסדא, אימתי בגדיך חמים, פשט, ווען ווערט די וועלט הייס, וואס שטייט ווייטער אין פסוק, בהשקיט ארץ מדרום, פשט, בשעה שהשקיט ארץ מדרום, שבשעה שמנשבת, משתקת כל הרוחות מפניה, דהיינו ווען די מזרח ווינט בלאזט מאכט עס שטיל אלע ווינטן, אויך די דרום ווינט, איז דעמאלטס טאקע איז בגדיך חמים, ווערט די וועלט אינגאנצן אנגעהיצט, זעען מיר טאקע דא א ראיה אז די מזרח ווינט מאכט שטיל אלע אנדערע ווינטן. זאגט די גמרא ווייטער, רב יהודה ורב חסדא הוו יתבי, רב יהודה און רב חסדא זענען געזעצן, חליף ואזיל גניבא עלייהו, גניבא האט דארט אריבערשפאצירט, איז אמר חד לחבריה, האט איינער געזאגט פארן צווייטן, רב הונא געזאגט צו רב חסדא, אדער רב חסדא געזאגט צו רב הונא, ניקום מקמיה דבר אוריין הוא, לאמיר זיך אויפשטעלן פאר אים, ער איז דאך א בן תורה, אמר ליה אידך, האט דער אנדערער אים געענטפערט, מקמי פלגאה ניקום, פאר א בעל מחלוקת זאל מען זיך אויפשטעלן, גניבא איז א בעל מחלוקת, ווייל גניבא האט געהאט א מחלוקת מיט מר עוקבא, ווי רש"י ברענגט, מען האט געזען אין די גמרא אין דף ז, אז מר עוקבא האט דארט געזאגט בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות, פשט ער האט געהאט דארט צו טון מיט איינעם, און ווי מען האט דארט געשמועסט דאס איז געווען גניבא, און ממילא האט איינער געזאגט פארן צווייטן לאמיר נישט אויפשטיין פאר דעם, על כל פנים אדהכי אתא איהו לגבייהו, אז דערווייל איז גניבא דארט אנגעקומען, אמר להו, האט ער זיי געפרעגט במאי עסקיתו, וואס זענט עטץ יעצט עוסק אין וועלכע סוגיא, אמרו ליה, האבן זיי אים געענטפערט ברוחות, אין די ענין פון רוחות, אמר להו, האט גניבא זיי געזאגט די מימרא, הכי אמר רב חנן בר רבא אמר רב, ארבע רוחות מנשבות בכל יום, ס'איז דא פיר ווינטן וואס בלאזן יעדן טאג, א רוח צפונית, מזרחית, דרומית, מערבית, ורוח צפונית מנשבת עם כולם, די צפון ווינט איז זייער א געשמאקע ווינט, און דאס בלאזט מיט אלע אנדערע, פשט, דאס מאכט געשמאק אלע אנדערע ווינטן, אן די צפון ווינט וואלט די אנדערע ווינטן גארנישט ווערד געווען שאלמלא כן אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת, ווען נישט די צפון ווינט בלאזט מיט אלע אנדערע ווינטן וואלט די וועלט חרוב געווארן, ורוח דרומית קשה מכולן, און די דרום ווינט איז די שטערקסטע פון אלע ווינטן, ואלמלא בן נץ מעמידה, און ווען נישט דער מלאך וואס ווערט גערופן בן נץ וואס איז דומה צו א נץ, נץ איז א סארט פייגל, איז ווען נישט דער מלאך שטעלט אפ דער דרום ווינט מיטן פליגלעך, מחרבת כל העולם כולו מפניה, וואלט דער דרום ווינט חרוב געמאכט די גאנצע וועלט, שנאמר, אזוי ווי דער פסוק זאגט אין איוב,

און אזא שיינע מאנטל אזא בלויע גרינע מאנטל איז געווען אויסגעשפרייט אויף אים, איז רבא אזל לגביה, רבא איז געגאנגען מקבל פנים זיין ר' נחמן בר יעקב, ר' נחמן בר יצחק לא אזל לגביה, ר' נחמן בר יצחק איז נישט געגאנגען אהין, פארוואס ווייל אמר ער האט געזאגט צו זיך, דילמא מאינשי דבי ריש גלותא נינהו, פשט לכאורה דער וואס קומט דא אהער, ער האט נישט געזען אז ס'איז ר' נחמן בר יעקב, ער האט געהאלטן אז דער וואס איז דא, דער וואס קומט דא מיטן שיינע וואגן, דאס איז איינער פון די שטוב פונעם ריש גלותא, איז רבא צריך להו, אנא לא צריכנא להו, רבא דארף צוקומען צום שטוב פון ריש גלותא, איך נישט, איך בין א איידעם ביים ריש גלותא, איך דארף נישט די גאנצע פראטעקציע דא. שוין, כדחזא דרב נחמן בר יעקב הוה, שפעטער האט ער געזען אז ס'ר' נחמן בר יעקב אזל לגביה איז ער שוין יא געגאנגען קעגן אים אים מקבל פנים זיין, גלי לדרעיה ר' נחמן בר יעקב ס'איז אים געווען זעהר הייס, האט ער אויפגעדעקט זיין ארעם, אמר, און ער האט געזאגט שדיא נשיב, ס'בלאזט א הייסע מזרח ווינט אויפן וואגן, פשט ער האט זיך באקלאגט אז ס'איז הייס, איז אמר רבא, האט זיך רבא אנגערופן, הכי אמר רב, א מימרא פון רב, אז דער מזרח ווינט איז אזא מין שרעקליכע ווינט ס'שאדט אזויפיל אז אשה מפלת בו, ס'איז גורם אז א פרוי זאל מפיל זיין איר קינדער, און שמואל אמר, און שמואל האט געזאגט אפילו מרגלית שבים מרקבת בו, אפילו די בריליאנטן פון די וואסער ווערן פארשימלט דורך די מזרח ווינט, און ר' יוחנן אמר, אפילו שכבת זרע שבמעי אשה מסרחת בו, אז אפילו די שכבת זרע וואס ליגט אינעם פרוי, ווי רש"י זאגט ביז דריי טאג נאכדעם ביז דריי טאג נאך תשמש, איז אויך מסרחת בו, די פרוי ווערט נישט טראגעדיג, פשט די מזרח ווינט מאכט עס קאלע, איז אמר ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן בר יצחק זיך אנגערופן, ושלשתן מקרא אחד דרשו, אלע דריי האבן גע'דרש'נט זייער לימודים פונעם זעלבן פסוק, ווייל דער פסוק זאגט אין הושע, לגבי די פורעניות וואס וועט קומען חס ושלום אויף כלל ישראל, איז עס מדמה צו די מזרח ווינט וואס די מזרח ווינט שאדט, כי הוא בין אחים יפריא, יבוא קדים רוח השם ממדבר עולה ויבוש מקורו וגומר, עס שטייט דארט ווייטער אין פסוק, ויחרב מעיינו הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה, איז דרש'נט מען די פסוק אזוי, יבוש מקורו, זה מקורה של אשה, דאס גייט ארויף אויף די עובר במעי אשה, וואס רב האט געזאגט אז אשה מפלת בו, ווייטער וואס שטייט אין פסוק ויחרב מעיינו, איז מעיינו, מעיין גייט ארויף אויף שכבת זרע, איז זה שכבת זרע שבמעי אשה, אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט אז אפילו שכבת זרע שבמעי אשה מסרחת בו, ווייטער וואס שטייט אין פסוק הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה, איז אוצר כל כלי חמדה גייט ארויף זה מרגלית שבים, אזוי ווי שמואל האט געזאגט אז אפילו מרגלית שבים מרקבת בו, זאגט די גמרא אמר רבא האט זיך רבא אנגערופן עדי סוראה הוא דדייקי קרא, די מימרא איז א מימרא פון די בני סורא ווייל זיי זענען שטארק מדקדק אין די לשונות פון די פסוקים, זיי האבן אוודאי מחדש געווען די מימרא, פרעגט יעצט די גמרא אויף דאס וואס שטייט אנפאנג פסוק מאי כי הוא בין אחים יפריא, אז דער ווינט צעטיילט צווישן ברידערס אויף וואס גייט דאס ארויף, אמר רבא, אפילו שופתא בקופינא דמרא רפיא, פשט, די האלץ וואס ליגט אינעם שאוועל, ווי אזוי גייט א שאוועל, א שאוועל איז א שטיקל אייזן, און אין דעם איז אריינגעשטעקט א האלץ וואס דאס איז די הענטל, און דאס ווערט גערופן ברידערס, זיי זענען מחובר איינער צום צווייטן, איז ווען עס קומט א מזרח ווינט איז פארוועטשט עס די האלץ, די האלץ ווערט איינגעצוימט, איינגעוועטשט, און עס פאלט ארויס פונעם שאוועל, איז דאס פשט אז דער מזרח ווינט מאכט עס אויך קאלע. ר' יוסף אמר, אפילו סיכתא בדפנא רפיא, אפילו א טשוואק וואס ליגט אין א וואנט, פאלט ארויס. ר' אחא בר יעקב אמר, אפילו קניא בכופתא רפיא, אפילו די קני סוף, די קנים אמאל האט מען געמאכט א סל, א בעסקעט האט מען געמאכט פון אזעלכע שטאנגענעס, איז דאס אויך צעפאלט, ווייל די היץ מאכט עס פארוועטשט ווערן,